א גוטן טייערע אידן און ברוכים הבאים צו גוט געלט נאמען באנוצן מיטן מומחה אין אינוועסטמענטס, און בעסער געזאגט ער איז א טור גייד? ניין, ער איז א מורה דרך, א מורה דרך אין די גאסן פון אינוועסטמענטס און ער ווייזט דעם עולם ווי צו גיין און בעיקר ווי נישט צו גיין, ר' חיים עקשטיין, א גוטן ר' חיים.
א גוט יאר ר' פנחס.
יא, סאו חיים אונז האבן באקומען א שאלה, אסאך שאלות, איך מיין אז יא, איך גיי פרעגן די שאלה, ווייל איך מיין ס'עפעס א נייע מין ענגל, א פרישע, איך מיין מ'האט נאכנישט גערעדט דערפון דערווייל, יא. די שאלה איז וועגן קריפטא קורענסי, און ס'איז זייער א ספעציפישע שאלה, באט איך מיין אפשר איז כדאי מסביר צו זיין בכלל וואס קריפטא קורענסי איז, אדער די שייכות פון דעם מיט אינוועסטמענטס.
די פאני זאך איז אז.

און און און און די סיבה פארוואס ער רעדט נישט פון די דאלער איז פשוט ווייל ווייל ווען ער איז געבוירן איז שוין געווען דאלער און דאס איז געווען מיט וואס זיין מאמע האט אים געשיקט אין גראסערי קויפן ברויט ממילא פון דאלער רעדט ער נישט אבער אבער אבער ס'איז נישט נישט ווייל יעדער פארשטייט וואס דאלער איז. יא אקעי זייער יא זייער א שטארקע פוינט.
סאו לאמיר קודם ארומרעדן אביסל פון דאלער פון פונט פון די די אלע זאכן ווערט אנגערופן פיאט קורענסי. ס'איז דא פיאט קורענסי און ס'איז דא קריפטא קורענסי. פיאט קורענסי איז א זאך וואס באמת באמת באמת ווען ס'איז ארויסגעקומען איז געווען א פלא והפלא פאר מענטשן, נאך סאך מער ווי ס'איז היינט א פלא פאר מענטשן קריפטא. א סעקונד ר' חיים, וואס מיינט פיאט קורענסי? איך ווייס פון דאלערס, קוואדערס. דו ווייסט פון דאלערס און קוואדערס, אבער די קאנאדישער ווייסט פון קאנאדישע דאלערס און קוואדערס, און די לאנדאנער ווייסט פון פונט, און די אייראפעאישער ווייסט פון יורא. און דער ארץ ישראל'דיגער ווייסט פון שקל.
סאו וואס איז די פי וואס איז די פיאט? וואס איז די ווארט פיאט?
פיאט, כ'מיין ס'איז עף איי עי טי. יא. סאו פיאט קורענסי איז בעסיקלי זאכן וואס ס'ווערט גע'אישא'ט פון גאווערמענטס, און ס'איז דידזש ס'איז נישט דידזשיטעל, ס'איז אלעס האסט א דאלער אין דיין האנט, האסט א קוואדער אין דיין האנט, האסט א האסט א מטבע וואס דו נוצט און דו געבסט עס פאר איינעם און דו און דו מאכסט מיט דעם א טרענזעקשאן, דו קויפסט עפעס דו באקומסט פון אים. דו באקומסט פון אים ברויט לאמיר זאגן און ער געבט און דו געבסט אים פאר דעם די פינף דאלער.
אה, אקעי בקיצור די היינטיגע געלט, כ'מיין די נעכטיגע געלט.
דו ווייסט, מענטשן ווייסן נישט ווי אלט איז די גאנצע יו עס דאלער, ווי לאנג איז די גאנצע דאלער, מען מיינט אז די דאלער שטייט שוין מימות איך ווייס וואס. טויזנט יאר זיכער.

צו עסן, איך גיב דיר א שטיק גאלד וואס איז ווערט לאמיר זאגן טויזנט דאלער, פאר דעם וויל איך זאלסט מיר געבן פאר די נעקסטע יאר עסן. אקעי, דאס איז געווען די וועג וויאזוי מען האט טרענסעקטעד, אויב איך האב געהאט א פעלד, איך האב געהאט ווייץ דארט, האב איך דיר געגעבן ווייץ, און דו האסט מיר געגעבן פאר דעם בענענעס, סאו אזוי איז געגאנגען בעק ענד פארט, מענטשן האבן טרענסעקטעד ביזנעס, ס'איז געווען אין די צייטן פון די קעניגן און פון די אלע זאכן, פאר דעם איז אויך געווען אזא זאך ווי קוינס, אבער די קוינס איז געווען בעיסיקלי שטיקער זילבער, ס'איז געווען ווערט עפעס בעצם ווייל דאס איז ווערט. איז אויפגעקומען איינער מיט א איידיע, א אינטערעסאנטע איידיע, און און ווען מען וואלט ווען היינט אויפגעקומען מיט די איידיע, וואלט עס געמאכט סאך א גרעסערע שטורעם ווי קריפטא האט געמאכט. און די איידיע איז געווען בעיסיקלי, פארוואס זאלסטו זיך דארפן גיין מוטשענען זיך יעדע מאל, אנהייבן צו זוכן וואס איך האב אינדערהיים, און נאכדעם גיין זוכן וואס דו דארפסט, און מאכן נעגאושיעישאנס וויפיל ס'איז ווערט מיינס און וויפיל ס'איז ווערט דיינס, איך גיב דיר דאס, דו גיב מיר יענץ, איך מאך מיט דיר א געשעפט. די יונייטעד סטעיטס גאווערמענט האט אנאונסט, יעדער איינער קען ברענגען די געלט, די גאלד, די גאלד וואס זיי האבן צו א פלאץ וואס ווערט אנגערופן די פעדערל רעזערוו, מען ברענגט עס צו זיי, און זיי גייען סטארעדזשן פאר דיר די שטיקער גאלד וואס דו ברענגסט פאר זיי, און זיי גייען דיר געבן א שטר פאר דעם וויפיל גאלד דו האסט ביי זיי, און דאן גייסטו קענען נעמען די שטרות, און מיט די שטרות העסטו קענען גיין טרענזעקטן דיין ביזנעס, העסטו קענען גיין קויפן וואס דו ווילסט, און אזוי ווי די גאווערמענט האט דיין גאלד, און ס'איז און און און מ'האט געטראסט די גאווערמענט, און יעדער האט געוויסט אז ווען די גאווערמענט זאגט זיי האבן גאלד, האבן זיי עס טאקע, איז דאס געווען זייער א שטארקע שטר, און מענטשן האבן דאס אנגענומען כדי צו געבן עפעס אנדערש פאר דעם. סאו איך האב געדארפט אין גראסערי צו עסן, איך האב געדארפט קויפן א הויז, איך האב געדארפט קויפן א קאר, וואטעווער, איך מיין א קאר איז נאכנישט געווען, איך האב געדארפט קויפן א פערד, סאו וואטעווער איך האב געדארפט, בין איך געגאנגען מיט די שטרות, און ס'איז געווען סאך גרינגער ווי זיך צו שלעפן מיט גאלד מיט א ריסק, ס'איז דא א שאפינג בעג, ווער ווייסט צו א רויבער וועט מיך טרעפן מיט עס, סאך סאך סאך סאך געשמאקער, מ'גייט מ'פאקט עס אריין אין טאש אפאר פעיפערס און און מ'גייט און מ'גייט און און און מ'קויפט וואס מ'האט צו קויפן, ס'איז געווען אפשענעל, מ'האט אזוי ווי אזוי ווי אזוי ווי ביי פרעה מיט די אידן אין מצרים, ווער ס'האט געוואלט האט געקענט קומען ארבעטן פאר געלט, אלע אידן זענען געקומען צו לויפן, יא אידן זענען געקומען צו לויפן, מ'האט צוגעלייגט אווערטיים. און מען האט אריין געלייגט חשבונות אויפן קינדס נאמען אויך, און ביז פרעה האט געזען וואו, די חברה קענען ארבעטן האט ער עס געמאכט מענדעטארי אז מען מוז עס, די זעלבע זאך איז געשען מיט די פעדערל, די פעדערל איז אויך געווען שאקט ווען זיי זעען ווי עולם גולם לויפט מיט די גאלד און מען געט עס איבער פאר זיי, זיי האבן נישט גע'חלומ'ט אז דאס גייט ארבעטן.
טאקע?
יא. זיי האבן נישט גע'חלומ'ט, זיי האבן געזען וויאזוי דער עולם האט עס געטון אין די מאסן, עס איז געווארן מענדעטארי, געלט, מען פארדינט געלט, וואס מיינט מען פארדינט געלט? מען פארדינט שטרות, געענדיגט מיט די זאך, זיי האבן עס געמאכט אזוי, און דעמאלטס זענען זיי געווען אזוי געשאקט אז מען טראסט זיי, און און קיצור איין זאך האט געצויגן די אנדערע, די דזשאוק גייט אז דעמאלטס האבן זיי געלייגט אין גאד ווי טראסט, ווייל זיי האבן געזען אז טראסט, קען מען מאכן עולם גולם טראסטן יעדע נארישקייט. שוין האבן זיי עס געלייגט. קיצור, מיט די צייט, איך געב דא א א א א, נישט ווייל איך בין דער גרעסטער עקספערט אין דעם, באט איך געב דא א א א אפאר הונדערט יאר אין אפאר מינוט וויאזוי וויאזוי ס'איז געשען, וואס בעיסד אויף מיין מיינע ידיעות, אויף מיין ריסערטש, אויף מיין וויפיל איך ווייס. ס'איז דא דא סאך סאך מער אין דעם, אבער למעשה שפעטער איז געווארן דאס די דיפאלט קארענסי, דאס איז וויאזוי מענטשן האבן אנגעהויבן צו טרענזעקטן ביזנעס, און היינט צוטאגס איז בכלל ווער רעדט נאך פון גאלד, קיינער ווייסט נישט, אויב עפעס איז פארקערט, די גאלד איז טייד צו די US דאלער, סאו ס'איז זייער ברצותו מקצר ברצותו מרחיב, ווען די גאווערמענט פילט אז מען דארף האבן אסאך געלט, איין זאך וואס זיי האבן וואס אונז האבן נישט איז גוטע פרינטינגס, און זיי גייען פרינטן געלט און דאס מאכט אינפלעישן אויך, ווייל ס'איז דא א, ווען ס'ווערט צו א גרויסע סופליי פון עס, איז ווערט די דאלער ווייניגער ווערט, ווייל דאס איז בעיסיקלי פיאט קארענסי, און ס'א. פלא והפלא וויאזוי מענטשן טראסטן די יו עס דאלער. ס'הייסט איך קום צו דיר איך גיב דיר א מיליאן דאלער, יא נאו פראבלעם. איך פרעג א מענטש דו סעיווסט געלט? זיכער! וויפיל געלט? א מיליאן דאלער. ווען האסטו עס געסעיווט? צען יאר צוריק. וואו ליגט עס? אונטערן מאדראץ. דו ווייסט אז די מיליאן דאלער איז שוין גארנישט ווערט היינט א מיליאן דאלער, ס'איז ווערט סאך ווייניגער ווי דעם. פארוואס איז עס ווייניגער ווערט? ווער האט אפגעמאכט ס'זאל ווערן ווייניגער ווערט? די גאווערמענט האט אפגעמאכט ס'זאל ווערן ווייניגער ווערט. וויאזוי מאכן זיי אפ ס'זאל ווערן ווייניגער ווערט? דורכדעם וואס זיי פרינטן אסאך פון עס. דורך דעם וואס זיי מאכן א גרויסע סופליי פון גע פון פון פון פון דאלער פון די US דאלער מאכן זיי אפ. סאו אין אנדערע ווערטער ווען איך רעד יעצט דא איבער די אישו פון די אישו פון פיאט קורענסי פון US דאלערס רבונו של עולם פארוואס זאל פארוואס זאל עס א מענטש טראסטן איך האב א מיליאן דאלער און ס'איז דא אפאר יוקלעך וואס זיצן ערגעץ אין א אפיס אין וואשינגטאן וואס זיי גייען אפמאכן וויפיל מיין מיליאן דאלער זאל ווערט זיין. און פארוואס טאקע?
פרעגסט דאך א מורא'דיגע קשיא. ס'איז פאר איין סיבה, איין סיבה, ווייל ווען איך בין געבוירן איז דאס געווען, און דאס האב איך געזען מיין טאטע זאל אייביג נוצן ווען ער האט געקויפט עפעס, און דאס האב איך אייביג געזען ווען דער שמש איז ארויפגעגאנגען אין בית מדרש און פארקויפט עליות יום כיפור האט ער דאס געהאט אין מיינד, און אפאר פרומע שמשים האבן געזאגט

וואס ער וויל ווערן א גרעסערע עושר און ער האט אין מיינד פון נאך נאך צוואנציג מיליאן דאלער, אלעס איז דאלער. און יעדער טראסט, דאס איז עס, די מציאות איז יעדער טראסט עס. איך קען נישט גלייבן אז ס'איז דא איין מענטש אין איין בית מדרש וואס איינס פון די צורות וואס גייט וואס מען פארקויפט פאר פאר פופציג טאן פאטעיטאס אתה הראית. אהא אקעי וואו אקעי סאו דאס איז די מעשה מיט פיאט מאני, דו זאגסט ס'הייסט פיאט מאני אז ס'איז. דאס איז די מעשה מיט פיאט מאני און ס'איז אזא דזשאוק. ס'איז אזא דזשאוק אז אז מענטשן טראסטן עס. און וועגן דעם איך זאג אייביג פאר מענטשן, די איינציגסטע, די ערגסטע וועג צו סעיוון געלט איז דורך סעיוון קעש. די ערגסטע וועג. אפילו די נעמסט דיין געלט און די גייסט קויפן סטעמפס מיט עס, האסטו עס כאטש פראטעקטעד פון אינפלעישן. נעמסט דיין געלט, איך רעד יעצט מיט דיר איך זעה קאפס, גיי קויף קאפס מיט עס. אז ס'איז יעצט צוויי דאלער, אז ס'איז דא אינפלעישן וועט עס זיין ווערד דריי דאלער ווען ס'גייט ארויף. כ'ווייס נישט. קויף עפעס מיט עס, כ'ווייס, קויף, קויף, קויף א זאך וואס ס'פארלירט נישט די וועליו, אז קויפן א קאמפיוטער וועט אויך פארלירן די וועליו ווייל נעקסטע מינוט קומט ארויס א נייע קאמפיוטער. האו אבאוט קויפן קריפטא קורענסי? פאר די פרעגסט אזא קוועשן דארפסטו וויסן וואס קריפטא קורענסי איז. סאו ילמדנו רבינו. יא. סאו יעצט אז מ'גייט צו קריפטא קורענסי. די יסוד פון קריפטא קארענסי איז, וואס יעדער קען ארגיוען, ס'איז א אינטערעסאנטע זאך, יעדער וואס ווייסט עפעס פון קריפטא האט א מיינונג דערויף, איינער האט א מיינונג לטוב, איינער האט א מיינונג לרע, איינער האט א מיינונג ס'גייט ווערט זיין זייער אסאך געלט, איי העפען טו בי וואן אוו דיס פיפל, ס'גייט ווערט זיין אסאך געלט, נאכאמאל, נישט יעדע קריפטא, ס'איז דא גוטע קריפטא, ס'איז דא נישט, אזוי ווי, אזוי ווי דו פארשטייסט אז די יו עס דאלער. ווי ס'זאל נאר נישט גיין וועט עס האבן עפעס א מארקעט, עטליעסט ווי לאנג אונז קען מיר זעהן. עס קען זיין עס וועט ווערן ווייניגער ווערט אבער עפעס א מארקעט וועט עס האבן. די ארגענטינער פעסא, איי דאנט קנאו. די אוקריינישע גריוונע, איי דאנט קנאו. ס'איז די רובל, דו האסט געזעהן יעצט ביי די מלחמה וואס די רובל האט פארלוירן די וועליו ווי משוגע. איי דאנט קנאו. אבער אבער די זעלבע זאך אין קריפטא. ס'איז דא, לאמיר עס אנרופן מיט די משל די אמעריקאנע קריפטא מיט די ארגענטינער קריפטא. כ'מיין ס'איז א. דו רעדסט דא פון פון הימל און ערד סאו. אבער וואס מיינט עס. סאו די יסוד פון די גאנצע זאך איז די יסוד פון די קריפטא איז אז ס'איז דא א לימיטעד סופליי פון עס. סאו אויב דו פארשטייסט אז ס'איז דא א לימיטעד סופליי דעמאלטס איז מער נישט דא א גאווערמענט וואס קען אפמאכן איך וויל פרינטן נאך. ווען ס'איז דא א גאווערמענט וואס מאכט אפ איך וויל פרינטן נאך, די גאווערמענט קען מיט א סטראוק אוו א פען. קענען זיי אפמאכן אז די דאלער איז ווייניגער ווערט, אבער למשל לאמיר נעמען ביטקוין, וואס ביטקוין איז די טאפ אין די קריפטא קארענסי ליין. איי מין סאו ביטקוין אקעי דאס איז די שטערקסטע קריפטא קארענסי, ס'איז דא א לימיט וויפיל ביטקוין ס'קען זיין? וואס איז די לימיט? אה, די לימיט איז טווענטי וואן מיליאן. סאו דאס איז אלעס? קען נישט זיין מער ווי איין און צוואַנציק מיליאן ביטקוינס. יעצט איינמאל דו פארשטייסט אז ס'קען נישט זיין מער ווי איין און צוואַנציק מיליאן ביטקוינס. איז די דעסיזשען וויפיל א ביטקוין איז ווערט וויפיל מענטשען טראסטן ביטקוין. וויפיל מענטשען דארפן ביטקוין. וויפיל מענטשען טראסטן ביטקוין. טראסטן ביטקוין. סאו אזוי ווי אזוי ווי די יו עס דאלער אויב קיינער גייט עס נישט מער טראסטן גייט עס פארלירן זייער זיין וועליו זייער שטארק סאו דו קענסט נישט קומען זאגן איך קויף א ביטקוין און איבערמארגן גייט קומען איינער און יו נאו וואט איך מיין ס'זאל זיין פֿערציק מיליאן ביטקוינס. האסט אראפגערוקט די מארקעט, האסט צוגעלייגט נאך נײַנצן מיליאן ביטקוינס עוועילעבל, סאו קענסט נישט, סאו דאס איז די חורבן מיט די פיאט קארענסי, אבער ווען דו האסט עס מיט קריפטא קארענסי ווייל ס'איז דא א לימיט ס'קען נישט זיין מער פון דעם, איז די וועליו פון עס איז אפ טו די קאנסומער. אבער פארוואס, אקעי, די וועליו איז אפ טו די קאנסומער איז פשט ווייל איך קען נישט צולייגן נאך, ס'איז דא דא נאר צען טויזענט פאטעיטאס אין שטאט, און ס'גייט נישט צוקומען נאך. אין שטאט און מ'קען זיך טרעידן די פאטעיטאס. יעצט אויב א מענטש זאגט איך בין סאך מער קאמפארטעבל מיט ביטקוין ווי יו עס דאלער, נעמט ער זיינע יו עס דאלער וואס ער האט זיך אפגעסעיווט און ער קויפט מיט דעם א ביטקוין. וויפיל קאסט א ביטקוין אגב היינט? היינט צוטאגס האלט עס ביי צוואנציג בערך צוואנציג טויזענט דאלער, ס'האט שוין געהאלטן ביי זעכציג טויזענט דאלער, ס'פלאקטשועיט ווי משוגע.

סאו דו דארפסט נישט האבן קיין גאנצע ביטקוין. יעצט וויפיל ס'גייט ווערד זיין אין די פיוטשער, ווי מער מענטשן גייען עס טראסטן, אלץ מער גייט עס זיין ווערד אין די פיוטשער. איז וואס מאכט א ביטקוין אז א מענטש זאל טראסטן די ביטקוין? סאו. כ'מיין קוק, די דאלער, פיאט מאני, יא, איז בעקד ביי די גאווערמענט. יא, נישט פורים תורה, אבער ס'דא א רעגירונג דא וואס שטייט אונטער א לאנד און ער שטייט אויכעט אונטער די געלט.

וואס מאכט א מענטש זאל טראסטן די ביטקוין? די ביטקוין, די טראסט פון די ביטקוין קומט לפי די טראסט אין טעקנאלעדזשי ווי ס'איז געסטאָרט ביטקוין, ווייל ביטקוין איז נישט קיין פיזיקעל דאלער וואס דו האלטסט, ס'איז א דידזשיטעל קארענסי, דאס הייסט ס'ליגט ערגעץ אויף א סקרין ווערטער וואס איז מיט נאמבערס וואס עס שטייט דארט פינחס גלויבער אוינט צען ביטקוינס. אמן. סאו ס'איז א דידזשיטעל קארענסי. און ס'פראטעקטעד דורך א זאך וואס ווערט אנגערופן א וואלעט, א וואלעט איז א טאש, א סעיף, א פלאץ וואס ס'ווערט געסטארט זאכן. אבער ס'איז נישט קיין פיזישע סעיף. ס'איז נישט קיין פיזישע סעיף, ס'איז א דידזשיטעל סעיף. און די פראבלעם וואס וואס אונז דערזעהן מיר זיך אין טו טאוזענד טווענטי טו מיט דידזשיטעל, עניטינג דידזשיטעל, אינקלודינג בענק, אינקלודינג גאווערמענטס, אינקלודינג עני זאך, איז די פראבלעם פון העקן. אז מען קען אריין העקן און מען קען טרייען אויפצוברעכן אקאונטס און מען קען טרייען צו באקומען דארטן אינפארמעישן וואס דאס איז די גרעסטע חורבן ווען ס'קומט צו ביטקוין צו קריפטא צו אזעלכע זאכן ווייל וואס געשענט אויב איינער קען אויפברעכן מיין אקאונט סאם האו טרעפן מיינע פעסווארדס מיט מיינע וואלעט אדרעסעס און און און און קען צוקומען צו מיין וואלעט און ארויסנעמען פון דארטן ביטקוין וואס איך האב. סאו פארוואס זאל איך עס טראסטן? איז די שטארקייט פון עס קומט לפי די שטארקייט פון די וואלעט, לפי די שטארקייט פון די אינקריפשן פון די קאודס אריינצוגיין אין די אין די סיסטעם. אקעי סאו נאכאמאל, סאו פיאט מאני איז, איך הייב אן ביים סוף פון די פיאט מאני, פון די אלטמאדישע געלט וואס אונז נוצן מיר נאך היינט, איז אז די רעגירונג דרוקט עס און די רעגירונג דעקט עס, דעקט עס טייטש אז ער שטייט אונטער דעם, איך זאג איך מיסטער רעגירונג זאג, וואס זאג איך מיסטער? איך הרב ר' רעגירונג זאג אז די געלט איז ווערט די געלט וואס איך זאג אז ס'איז ווערט, די שוויות וואס איך זאג אז ס'איז ווערט, און. עכט זאגסטו עס נישט, ווייל מארגן קענסטו דרוקן נאך מיליאנען טריליאנען פון עס, אבער יא, לאמיר עס אנרופן אזוי. אקעי, און קריפטאו קארענסי. האט די מעלה אז ס'האט א לימיטעד סום לאמיר זאגן ביטקוין זעמער דא ביי ביטקוין און ס'קען נאר זיין דערפון מאקסימום איין און צוואַנציק מיליאן דאס איז עס סאו במילא קען קיינער נישט פון אינדרויסן קאנטראלן די שווי אז ס'זאל ארויפגיין אדער אראפגיין און די וועליו דערפון ווערט דיקטעיטעד ממש נאר לויטן עולם לויט אז מענטשן זוכן עס אז מענטשן דארפן עס אז מענטשן טראסטן עס מער מענטשן גייט די וועליו ארויף אקעי סאו פון וואו איז עס אבער אפירגעקומען? וואסער רעגירונג ווערט עס געמאכט? אמעריקע? ס'איז א אינטערעסאנטע זאך, קיינער ווייסט נישט ווער די, ווער איז ביהיינד די ביטקוין פאונדעישאן, אבער ס'איז דא א רומער אז ס'איז דא איינער סאטאשי, אקעי? דאס איז, סאטאשי, דאס איז די וועג וויאזוי מען רופט אים, אקעי? קיינער ווייסט נישט צו ס'איז א עכטע נאמען, צו ס'איז א, זייער אסאך גאווערמענטס חלש'ן צו וויסן, צו וויסן, צו וויסן מער וועגן דעם סאטאשי, ווער ער איז, וואו ער איז, אבער ס'איז זייער אינטערעסאנט, ער דארף צו זיין לכאורה פון די רייכסטע אדער די רייכסטע מענטש אין די וועלט, אבער זיין פארמעגן איז דורך ביטקוין, און איינס פון די סיבות פארוואס מענטשן קויפן ביטקוין ווערסוס אנדערע קארענסיס, וואס דאס גייט זיך לכאורה טוישן למחצה לשליש ולרביע אין די קאמינג יערס, ווייל די גאווערמענטס האלטן דאס נישט אויס, אז ס'איז דא א וועג פון זיין אביסל באהאלטן מער אין די ביטקוין וועלט, אין די דידזשיטעל קארענסי וועלט, אין קריפטא קארענסי וועלט, ווי ס'איז דא אין די פיאט מאני וועלט. אז איינער האט הונדערט מיליאן דאלער און ס'ליגט צווישן טשעיס מענהעטן בענק און בענק אף אמעריקע און פראפערטיס אין ניו יארק און פראפערטיס אין קאליפארניע און ביזנעסעס אלל אווער די ווארלד, די גאווערמענט וויל אלעס וויסן און מ'קען זיך נישט באהאלטן צו שטארק. ביטקוינס? און מיט קריפטאו איז דא וועגן וויאזוי מ'קען זיך באהאלטן און זייער אסאך מענטשן האבן עס גענוצט פאר טעקס עוואוידענס פאר אזעלכע זאכן און די גאווערמענטס האלטן עס נישט אויס, די גאווערמענטס מיט די פיינענשעל אינסטיטושענס קוקן אויס קוקן אן. קריפטא קורענסי פאר די גרעסטע ריסק פון זייער עקזיסטענס. שטעל דיך פאר אמעריקע דארף יעצט האבן נאך טריליאן דאלער פאר זייער מיליטער און זיי האבן נישט, וואס טוט מען? העלא מיסטער פרינטער. פלוצלינג קומט דאך אן איינער וואס קאנטראלט דיך און ער זאגט דיך קורענסי ארויף קורענסי אראפ און יעדער פארלירט די טראסט אין יו עס דאלערס און די סופלייער פאר די מיליטערי וועט זאגן איך בין נאר גרייט עס צו טון פאר ביטקוין. ס'איז אזוי? ס'איז נאכנישט אזוי אבער זיי ציטערן אין די לאנג טערם קען עס אנקומען צו דעם. ס'איז ס'איז א סכנה פאר די אלע עסטעבלישמענטס. און צווישן אונז גערעדט לאמיר רעדן שטילערהייט. ס'איז דא א מעגליכקייט אז דאס גייט אונטערברענגען אמעריקע. וואס? די קריפטא קורענסי? אנלעס זיי גייען עפעס א סעלושען טרעפן און זיי ברעכן זיך קאפ אויף דעם. טאקע אלע גרויסע רעגירונגען ציטערן פון די קריפטא קארענסי אז דאס איז פון זייערע גרעסטע ריסקס וואס זיי האבן זיי אונטערצוברענגען. ווייל די אמעריקאנער איז די אמעריקע'ס שטארקייט קומט אויפן דאלער און איינמאל די דאלער איז אוועקגענומען.

סאו די תמצית הדברים איז אז קריפטא קורענסי איז געלט און פונקט ווי די רעגירונגען אמעריקע און אנדערע יא האבן גענומען עט סאם פוינט א שטר א שטיקל פעיפער א בענקנאוט א באנקנאט און דאס האט אנגעהויבן רעפרעזענטן די עכטע געלט וואס איז געווען גאלד און מיט די צייט איז די עכטע זאך די קישקעס פון די דאלער די גאלד אויך עט אוועקגעקומען. איז געקומען קריפטאקורענסי און פרובירט און האט אפשר שוין אביסל ריפלעיסד די פיאט מאני דעם דאלער, און ס'ליגט אין קאמפיוטערס ס'איז אזויווי כ'מיין להבדיל צו נוצן א. ס'ליגט אויף סערווערס. יא, צו נוצן א דאס אז ס'איז רוחניות'דיגע געלט, כ'מיין להבדיל נאר צו לסבר את האוזן, ס'איז נישט קיינמאל אזא זאך וואס מ'קען אנכאפן. ס'נאר ס'ליגט אויך אלעס געסטארט אנליין. אזוי האב איך פארשטאנען פון דיר. אבער כ'וויל זאגן איין זאך, כ'וויל זאגן איין זאך וואס איז א וויכטיגע זאך סתם. נישט צו פארפאטשקענען די אפערטוניטי. יא. צו ס'אינטערעסירט דיך יא צו ס'אינטערעסירט דיך נישט, יעדן איינעם האט עפעס א שייכות מיט א דאלער. יא. צו ס'אינטערעסירט אים יא צו ס'אינטערעסירט אים נישט, יא. ס'דא א שטארקע מעגליכקייט אז א צוואנציג יעריגע איד וואס הערט די שמועס גייט זיצן זעכציג יאר ארום מיט זיינע אייניקלעך אם ירצה השם, און די אייניקלעך גייען פרעגן, טאטי דו געדענקסט נאך אזא זאך ווי א דאלער? און די קינדער גייען קוקן, דער טאטע גייט ארויסנעמען אויב וועט ער סעיוון עפעס א דאלער, גייט דער טאטע ארויסנעמען א דאלער, וואו, דו ווייסט אז ווען איך בין געגאנגען אין מקווה זעכציג יאר צוריק האט מען געדארפט לייגן פאר א חודש פינף און צוואנציג דאלער, און אזוי האט זיך געעפנט די מקווה. וואו, יא, ס'איז זיכער א שטארקע, ס'איז א שטארקע מער ווי געלט איז. סאו, סאו, ווייס, אונז לעבן מיר, אונז לעבן מיר יעצט אין א דזשענערעישאן פון א טרענזישאן וואס ס'גייט פאר אין די וועלט, וואס דו גייסט זיין דער איד פון אמאליגע צייטן איין טאג ווען דו גייסט נאך רעדן פון די דאלער. זייער אינטערעסאנט חיים, סאו כ'האב א שאלה, אפשר געסטו, דו געסט דאך קורסעס, יא? אבער דיינע קורסעס זענען בעיקר דערווייל, כ'מיין אזוי, וועגן אינוועסטמענטס אויף די סטאק מארקעט, אביסל ספעסיפיק זאכן, יא? אפשענס, יא, די עיקר קורסעס איז יעצט פאר פעסיוו אינקאם מיט אפשענס. פארוואס נישט דו געסט א קורס אין דעם אויכעט אין קריפטא קורענסי איך מיין דאס איז דאך די נייע זאך יעצט וויאזוי וויאזוי די זיי אז עס האט זייער שיין האט זייער שיין מסביר געווען אבער איך גלייב עס אויפן שפיץ גאפל בכלל וואס דאס איז האסט געגעבן זייער א בעיסיק איידיע אבער ממש וואס דאס איז א שיעור וואס איז וואס איז קריפטא קורענסי און אויך למעשה וואס מיינט אינוועסטן וויאזוי אינוועסט מען וואס זענען די ריסק קיצור א א א קורס. אין קריפטאקורענסי אלס אינוועסטמענטס, אינוועסטמענטס אין קריפטאקורענסי. דו פרעגסט גוט, ס'וואלט געווען לכאורה א גוטע געדאנק צו עדזוקעיטן אביסל די עולם אויף די יסודות פון די קריפטאקורענסי און איך מיין אויך אויף די יסודות פון די יו עס דאלער. כ'קען עס קאנסידערן, קוק, ליסן, אדרבה די עולם וויל אריינשיקן א טעקסט אזוי ווי מיט די ווארט קריפטא.

א קרעש קורס, א איינמאליגע זאך, איי דאנט קנאו, איינס צוויי דריי שעה, מ'דארף טראכטן וויאזוי עס אויסצושטעלן, ווייל ס'איז, דו קענסט גיין אין קריפטאו עמוק עמוק עמוק מאוד, און דו קענסט זיין מורא'דיג אויבן אויף. א אינטראדאקטערי קורס, אזוי ווי אונז אריינטראגן, אונז אריינטראגן אין יענע וועלט. אז איך זעה ס'איז דא א פארלאנג פון די עולם איי וואלד קאנסידער איט. געוואלדיג, געוואלדיג, אקעי. סאו די נומבער נאכאמאל איבערצולאזן שאלות און אויכעט. ווי צו שיקן די ווארט קריפטאו טאמער איינער איז אינטערסירט אז חיים זאל צוגרייטן אזא קורס. עיט פאר פייוו פאר וואן עיט פייוו זירא טרי סעווען אדער קען מען שיקן א אימעיל צו עסק עט חיים עקשטיין דאט קאם עסק איז ASK עט CHAIMEKSTEIN. דאט קאם. פיין. א גרויסן גרויסן שכוח ר' חיים. מיי פלעזשער, הצלחה. זאלסט זיין רייך מיט דאלערס און מיט ביטקוינס. און מיט קריפטא קורענסי בכלל. דער אייבישטער העלפן ס'זאל ברענגען פאר יעדן אסאך דידזשיטעל און אסאך פיאט קורענסיס. אמן.